בזכות התמים דוב בער שיחי' יוניק ליום הולדת שלו כ' ה' טבת. ג' חלקים משיחת כ' טבת תשמ ה. וואס אין דעם דריטן פרק פון די שיעור מען זיך משתדל זיך אז מען זאל לערנען דעם רמב ם אין ג' פרקים ליום.

דערפאר וואס בעלי החכמה ומבקשיה, און די וואס זוכן איר, איז לולא ענין התורה, איז ביי זיי דער היפך פון ענין החיים, און בשעת מען קומט אין ערי מקלט דארף זיין ווי די גמרא זאגט דווקא וחי בהם, דארף דאס זיין אין אן אופן פון תן ליה חיותא, ווי די גמרא זאגט אין מסכת מכות. וואס האט ער דעמאלט? האט מען דעם לימוד בנוגע לפועל, אז וויבאלד א יעדער איד איז דאך א תלמיד, כידוע דער מאמר פון נשיא דורנו אויפן פסוק וכל בניך למודי הוי' ורב שלום בניך, אז תלמידי חכמים איז פארבונדן מיט ורב שלום בניך, אבער דאס וואס שטייט פריער למודי הוי' איז דאס וכל בניך. איז ער א איד איז ער א תלמיד פון דעם אייבערשטן, און מען זאגט אז עמו אנכי בצרה גלו לאדום שכינה עמהם מגלין רבו עמו, איז דאך פארשטאנדיג אז וויבאלד אז צוליב אים איז געקומען רבו בגלות אויף וויפל ס'דארף זיין דער ומבקשיה, איי ער שרייט ער האט געמאכט א חשבון צדק און האט ראיות מוכיחות אז ער איז ניט אין דעם סוג פון תלמיד הגון אדער אפילו תלמיד סתם, נאר ווי די גמרא איז ממשיך תלמיד שאינו הגון זאגט מען אים ביסט א בן אברהם יצחק ויעקב ממילא גייט אויף דיר דער פסוק וכל בנייך ממילא גייט אויף דיר דער המשך פון לימודי הוויה ביסט דעם אייבערשטנס אַ תּלמיד. און ווי די גמרא זאָגט אין מגילה, אַז גלו לעילם ביז גלו לאדום, וואָס דאָס איז דער איצטיקער גלות, איז שכינה עמהם, כמדובר כמה פעמים בארוכה, אַז ניט נאָר דער פּשט שכינה עמהם, אַז די שכינה געפינט זיך אין דעם זעלבן אָרט, נאָר שכינה עמהם איז דער אָפּטייטש אַז בכל צרתם לו צר, דאס ווערט א צאר פון די הקדוש ברוך הוא, וויבאלד אז דאס איז צרתם פון דעם תלמיד שאינו הגון, ווערט דאס א צאר פון דעם רב, וואס דערפאר איז דאך א פלא גדול, וואס איז דאס דער לשון מגלין רבו עמו? וואלט געדארפט שטיין אז מען זאגט אז דער רב דארף אהינצוגיין, און מיט אים דארטן לערנען. וואס דארף מען נוצן אויפן רב דעם לשון גלות? קאן שטיין מכריחין אותו, מבקשין אותו, מצווין בו. פשט, דער רב וועט קומען אין ערי מקלט און ער וועט זיך פילן נישט ווי דער תלמיד פילט זיך, ער געפינט זיך טאקע אין דעם זעלבן מקום, אבער בכל צרתם איז לא מיט אן אלף צר, ס'איז נישט זיין צרה. ער געפינט זיך טאקע אין דער שטאט, אבער אין דער שטאט געפינט ער זיך ניט ווי א גלות איד, נאר ער געפינט זיך דארטן ווי א בן חירות איד. אט דעמאלט קען ער ניט לערנען תורה מיט'ן תלמיד ווי ס'דארף צו זיין, ווארום צווישן זיי איז מפסיק, דער געפינט זיך אין גלות און דער געפינט זיך אין חירות. קען ער לערנען מיט אים און דארף לערנען מיט אים, ס'איז אבער ניט אט דער לערנען וואס וועט אויפמאכן פון דעם תלמיד דאס וואס מען דארף אויפמאכן פון דעם תלמיד. בשעת אבער מגלין רבו עמו אז מען זאגט אן דעם רב, נישט דער פירוש איז אז דער תלמיד געפינט זיך אין חברון אדער אין אן אנדער עיר מקלט. ממילא דארף איך זיין אין חברון, דו דארפסט דארטן זיין אין אזא מין גלות ווי דער רב, ווי דער תלמיד דארטן אין גלות, וואס אט דעמאלט איז מען זיכער וויבאלד אז בכל צרתם לו צר אז די גאולה וועט קומען גאר אינגיכן, וויבאלד אז בכל צרתם לו צר דארט געפינט זיך דער רב, און נישט נאר ער געפינט זיך דארט אין מקום, ער געפינט זיך דארט אין זיין צרה, און ס'איז א זיכערע זאך אז דער רב וועט פון אים מאכן, אז פון תלמיד שאינו הגון וועט ווערן א תלמיד סתם, ביז ס'וועט ווערן א תלמיד הגון, ביז ער וועט ווערן בדוגמת הרב, ווי מבואר בשיחות פון נשיא דורינו, אז דער תכלית און די כוונה און מטרה פון אן אמת'ן מחנך איז, פון אן אמת'ן ראש ישיבה איז, אז ער וויל און זיך טוט כל התלוי בו אז דער תלמיד זאל ווערן כמותו, און נאך מערער מתלמידי יותר מכולם, ומעשי ידיך תכסוף. וואס דאס איז אויכעט דער לימוד פונעם שיעור רמב"ם. אין פרק שלישי שבה און גלייך בראשו ובתחילתו אז יעדער איד געפינט זיך איצטער אין גלות, און אז מען געפינט זיך איצטער אין גלות איז דאך נישט חס ושלום במזיד, אין ערי מקלט איז דאך געווען צוויי אופנים, צו אלעם ערשטן בין הורג במזיד בין הורג בשוגג איז געווען אין ערי מקלט.

און דער צמח צדק איז דאס מסביר ביז די דאגה והערכה אויף כמדובר בארוכה און בדקדוק אין ספר דרך מצוותיך ובכמה מקומות בנוגע לענייננו אז מען זאל וויסן זיין אז מען געפינט זיך איצטער אין גלות איז א זיכערע זאך אז ס'איז מער ניט מצד שוגג וואס דאס איז אויכעט דער דיוק הלשון מפני חטאינו וואס א חטא איז דאס דווקא ווען דאס איז בשוגג. אניט האט עס אן אנדער נאמען ווי ס'איז פשע וכיוצא בזה. און וויבאלד אז מען געפינט זיך אין גלות אלס א שוגג וואס שכבר נתברר דינו, איז א זיכערע זאך אז דער מגלין רבו עמו וועט גאר אינגיכן צוברענגען אז ס'וועט זיין דעם ב ה במהרה בימינו ממש מיט דעם רב ארויסנעמען פון זיין גלות, ווייל זיי קענען אים ארויסנעמען בשעת מען נעמט ארויס דעם תלמיד פון זיין גלות. זאלן מיר וויסן זיין אז מען געפינט זיך אין ערי מקלט, און ניט קוקנדיק אויף מצב איום ונורא, געפינט זיך דארט מגלין רבו עמו, במילא איז הוי' שמרך הוי' צלך, ווארום ער געפינט זיך על יד ימינך. מיטן גאנצן פרטים ווי ער רעכנט אויס דערנאך אין פסוק. מען דארף נאר אויסנוצן די צייט אויף צוהיילן אז מען זאל ווערן דער ריכטיגער בעל תורה און דער ריכטיגער ומבקשיה, כידוע די סיפור בנוגע צום צמח צדק אז דער אלטער רבי האט אים געוואלט געבן תורה במתנה און ער האט געזאגט אז ער וויל האבן דווקא תורה ביגיעה. און דערנאך האט ער געזאגט אז ער האט דערנאך חרטה געהאט אויף דערויף, ווי ס'איז שייך צו זאגן חרטה בנוגע צו א אידן ווי דער צמח צדק, אז ער האט געדארפט באקומען אלץ וואס מען קען במתנה, און וויבאלד אז תורה איז איין ארוכה מארץ מדה אין סוף, וואלט ער געהארעוועט אין די עניינים וואס שטייען ווייטער און העכער פון דאס וואס מען האט אים געגעבן במתנה, אזוי אפילו ווען ער איז שוין א בעל חכמה, אין תכלית השלימות לפי מעמדו ומצבו, דארף ער אין זה בבת אחת עם זה אויכעט זיין ומבקשהו, ווארום סי' התורה איז אין סוף ארוכה מארץ מידה. און כמדובר כמה פעמים ווי דער אלטע ווי דער צמח צדק איז אויכעט מבאר אין ספר החקירה, אז גבול לגבי בלי גבול, און ניט דער פשט אז דאס איז קלענער אדער ווייניגער,

וואס דערויף האט מען אויכעט די פארזיכערונג אז וויבאלד אז דער אייבישטער האט געלאזט אדער געוואלט אז אידן זאלן קומען אין גלות טאקע כדי צו מברר זיין די ניצוצי קדושה, ביחד עם זה איז דאך א זיכערע זאך אז מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצוה אידן טון, טוט ער לכל לראש אליין, איז ער זיכער אז בכל צרתם לו צר כמדובר לעיל. מ'דארף נאר מאכן נאך שטארקער און נאך ברייטער און נאך לענגער די פארבונד מיטן אייבערשטן דורך אורייתא,